אמאל איז געקומען א קבוצה פון אידן בני תורה צום רעבן דעם צמח צדק, זיי זענען געקומען און געבעטן דעם צמח צדק אז זיי ווילן אנהייבן לערנען תורת החסידות, זיי ווילן אנהייבן נתקרב ווערן צו דרכי החסידות, אבער זיי האבן א שאלה וואס דאס איז א זאך וואס ווייטיגט זיי, ס'באדערט זיי, זיי ווילן האבן אויף דעם אן ענטפער. וואס איז געווען די שאלה? האבן זיי דערציילט אז זיי האבן געזען אמאל א אידן א חסיד, אז ס'איז געווען אין תשעה באב, און זיי האבן געזען ביי אים א מצב פון שמחה, ביז ביז אפילו א ריקוד של שמחה אין תשעה באב. דערנאך האבן זיי געזען א איד דעם זעלבן אידן, אז ס'איז געקומען צו גיין שמחת תורה, האבן זיי געזען ביי אים א מצב פון מרירות און צובראכנקייט פון דמעות. איז ביי זיי געווארן א שאלה, ווי קומט דאס אזא מין זאך אז תשעה באב, אזא מין טאג אזוי ווי תשעה באב, אזא מין ביטערע טאג, א יום פון אבילות, פון די אלע זאכן, און דווקא אין דעם טאג איז ביי אים געווען א תנועה פון שמחה. און אין שמחת תורה וואס דאס איז די גרעסטע זמן השמחה אין כל השנה כולה, איז ביי געווען ביי אים א ענין פון מרירות און דמעות און בכיה. און זיי האבן צוגעגעבן אז ס'איז דא די מאמר חזל אז מילתא ד דמיתאמרא באפי מרה לית בה משום לשון הרע, אז בשעת מען זאגט א זאך און מען זאגט עס אין דעם פנים פון דעם מענטשן וואס צו אים האט עס פאסירט, איז נישטא אין דעם קיין לשון הרע. במילא האבן זיי געזאגט אז דער ענין איז דאס געווען באפי מרה, דאס הייסט אז דאס איז געווען דער צמח צדק אליין, עס ווייזט אויס עטליכע חדשים אדער יארן פאר דערויף האבן זיי געזען ביי דעם צמח צדק א ענין פון שמחה אינעם זמן פון תשעה באב און א ענין של מרירות אינעם זמן פון שמחת תורה. האט דער צמח צדק געגעבן צו פארשטיין אז תורת החסידות פנימיות התורה איז מגלה דעם פנימיות אין יעדער ענין איז בשעת א איד קומט צו גיין צו תשעה באב און ער זעט דעם ענין פון חורבן בית המקדש און ער איז זיך מתבונן אינעם גאנצן ענין פון חורבן בית המקדש און ער איז זיך מתבונן אין די פנימיות אין דעם פנימיות ענין פונעם חורבן בית המקדש, וואס דווקא אין דעם זמן אין דעם ענין החורבן ברענגט זיך ארויס די פנימיות אהבה און דער גודל אהבה פון דעם אייבערשטן צו אידן, איז דאס רופט ארויס ביי א חסיד א שמחה גדולה ביותר. בשעת ס'קומט צו גיין שמחת תורה, און א מענטש איז זיך מתבונן אין דעם ענין פון שמחת תורה, אז די תורה וויל זיך פרייען מיט א אידן, די תורה פרייט זיך מיט א נשמה, נשמות ישראל וואס זיי זענען זוכה לערנען תורה, און ער טראכט זיך אריין וואס איז זיין מצב אין לימוד התורה כל השנה כולה, רופט עס ביי אים ארויס א תנועה פון מרירות. על כל פנים בנוגע דעם ענין פון תשעה באב, וואס דאס זעט מען א מורא'דיגער ענין ווי אזוי אין תורת החסידות, אין תורת הבעל שם טוב און תלמידי הבעל שם טוב איז נתגלה געווארן דער עומק און פנימיות הענין פון דעם ענין פון תשעה באב וואס מען געפינט, אנהייבנדיג פון דעם נאמען פון דעם חודש, וואס מען פרעגט דאך די שאלה ווי קומט דאס אז דווקא דער חודש רופט זיך אן חודש מנחם אב? חודש אב אדער חודש מנחם אב? וואס איז דער טעם פארוואס מען רופט עס אן מיט דעם נאמען? וואס לכאורה די אלע שמות החדשים איז דאך זיכער ווי דער בעל שם טוב זאגט בהשגחה פרטית, יעדער חודש די נעמען, די גמרא זאגט אז די שמות עלו מבבל, אבער די שמות האבען זיך א כוונה און א תוכן וכו', כל שכן וקל וחומר חודש אב, וואס אב מיינט א טאטע, ווי קומט דאס אז דווקא אט דעם חודש, דאס א חודש וואס וואס איז געווען א ענין פון פון ריחוק, א חודש פון א ענין וואס דאס איז א ענין פון חורבן בית המקדש, רופט זיך עס אן מיטן נאמען אב א טאטע. איז מבואר אין דעם אין תורת החסידות אנהייבנדיג פון די מאמרים פון רבי'ן דעם צמח צדק און די רבותינו נשיאינו שלאחריו וואס מ'איז מסביר אז אדרבה דווקא אין חודש אב ברענגט זיך ארויס די גודל האהבה פון א טאטן צו א קינד ווארום בשעת מ'זעהט א עלטערער א מענטש א גרויסער מענטש געפינט זיך צוזאמען מיט א קינד און דער עלטערער גיט א מתנה צום קינד, אדער ער גיט א שפיל צום קינד, אדער ער שמייכלט צו דעם קינד, איז נאך נישט קיין ראיה אז דאס איז זיין טאטע. דאס קען זיין יעדער מענטש. אזוי איז דער טבע האדם. אז מיט א קליינעם קינד האט מען זיך ליב צו שפילן מיט אים, מען האט זיך ליב צו שמייכלען מיט אים, דאס איז דער טבע האדם. בשעת אבער מען זעט א עלטערער, וואס ער רעדט צו א קינד און ער רעדט צו אים אויף א שארפן אופן, אויף א שטרענגן אופן, און ער איז אים מוכיח, ווייסט מען אז דאס דארף זיין מסתמא דער טאטע. ווייל א טאטע, דווקא וויבאלד ביי אים איז די אמת'ע ליבשאפט, און זיין ליבשאפט איז א ליבשאפט בלי גבול, ער האט א אמת'ע ליבשאפט צום קינד, איז במילא וויל ער עם מחנך זיין, וויל ער עם מדריך זיין, און מצד גודל אהבתו איז אמאל רעדט ער צו עם א שטארקן ווארט, א שארפן ווארט כדי צו מחנך זיין, איז קומט אויס אז דווקא אין די תוכחה ברענגט זיך ארויס דער עמק האהבה אז דאס רעדט זיך וועגן א טאטע צו א קינד, וואס אזוי איז דאס בכלל ביי טאטע מיט א קינד, כל שכן וקל וחומר מען רעדט ביי דעם אייבערשטן, וואס דאס אבינו שבשמים איז דאס איז ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא די משל, אין אגרת הקודש אין סימן כ"ב ברענגט דער אלטער רבי אז על דרך ווי א אב החכם והצדיק וואס ער איז מכה את בנו מגודל אהבתו וויל ער אים מחנך זיין און מדריך זיין, וואס דאס איז דער ענין פון רחץ הוויה צואת בנות ציון אז דער אייבישטער וואס ער איז דער מלך גדול ונורא ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, איז בגודל אהבתו איז ער רוחץ בעצמו, ער שיקט נישט קיין שלוחים נאר ער אליין איז רוחץ בעצמו דעם צואת בנו יחידו, על דרך זה און כל שכן וקל וחומר איז דער מלך גדול ונורא דער אייבישטער מלך מלכי המלכים איז רחץ הוי' צואת בנות ציון, איז דווקא אין דעם ברענגט זיך ארויס די גודל אהבה, וואס דערפאר איז דער חודש רופט זיך אן בשם חודש אב. דאס איז דער טאטע אבינו שבשמים, וואס מצד גודל אהבתו איז מצד דעם קומט דער ענין פון אב. וואס איצטער אין דעם זמן וואס מיר געפינען זיך בזמן הזה איז בגלוי זעהט זיך די הכאה, זעהט זיך די ריחוק, זעהט זיך די חורבן, אבער. בשעת ס'וועט זיין לעתיד לבא וועט דעמאלט נתגלה ווערן די פנימיות פון דעם ענין, דעמאלט וועט נתהפך ווערן, ווייל ס'וועט נתגלה ווערן די אהבה הפנימית, די סיבה אויף די הכאה, וואס דאס נעמט זיך מצד די גודל אהבתו פון דעם טאטן צו זיין בנו יחידו, ווי דער הייליגער בעל שם טוב זאגט, אז ביים אייבערשטן, כביכול, איז יעדער איד אזוי ווי א בן יחיד וואס נולד לאביו, צו א עלטערע, א טאטע אין די עלטערע יארן, בעל שם טוב ברענגט די משל אזוי ווי א טאטע מיט א, וואס יארן לאנג האט ער נישט געהאט קיין קינדער, און לעת זקנתו איז ביי אים געבארן געווארן א קינד, איז דאך פארשטאנדיג ווי דער גודל אהבה וואס דער טאטע האט צו דעם קינד מער ווי א נארמאלער יחס פון א טאטע מיט א קינד, איז על דרך זה איז יעדער איד אזוי ווי א בן יחיד וואס נולד לאביו לעת זקנתו, איז במילא א מוראדיגע אהבה, נאר וואס אמאל דווקא די אהבה הכי גדולה קומט ארויס אין א לבוש פון מוסר, ואוהבו שחרו מוסר וואס דאס איז דער ענין פון תשעה באב, חודש אב בכלל און תשעה באב. און דערפאר דווקא דער חדש ווערט אנגערופן חדש אב און חדש מנחם אב, ווארום לעתיד לבא וועט דעמאלט נתגלה ווערן די פנימיות האהבה וואס געפינט זיך אין דעם אט דעם ענין אין דעם אין דעם העלם והסתר. און דערפאר שטייט אין כתבי אריז"ל אז לעתיד לבא, נאך פריער טאר ווי שטייט אין כתבי אריז"ל, און על דרך זה שרייבט דער הייליגער של"ה הקדוש אין זיין ספר ברענגט ער דעם ענין, אז לעתיד לבא וועט דווקא תשעה באב נתהפך ווערן ס'וועט זיין א מועד גדול און ווי ס'ברענגט זיך אז ס'וועט זיין די מועד הכי גדול ווייל דעמאלט וועט נתגלה ווערן די פנימיות פונעם גאנצן ענין פון דעם פון דעם ענין פון תשעה באב וואס דאס איז די וואס דאס איז די אהבה הגדולה וואס דער אייבישטער האט ליב א אידן. איז בשעת א איד ווי דער בעל שם טוב וואס האט מגלה געווען דעם ענין פון פנימיות התורה, און ער האט אנגעהויבן צוגרייטן וועלט צו תורתו של משיח, צו דעם זמן פון לעתיד לבא, דערפאר בשעת משעת נתקרב הגאולה, מען שטייט נענטער צום זמן הגאולה, איז דעמאלט זעט מען שוין אין דעם זמן, זעט מען שוין דעם פנימיות הענין, דער גודל אהבה וואס איז פאראן, וואס איז פאראן פון אייבערשטן צו אידן, און ממילא איז דעמאלט הערט זיך שוין דער ענין פון בשעת נאך מ'איז מתבונן דעם גאנצן ענין רופט עס ארויס צוזאמען מיט די ענינים וואס על פי הלכה כמובן איז דארף מען די אלע דינים אין שולחן ערוך וואס סדארף זיין אין די ניין טעג די דריי וואכן און אין תשעה באב וכו' איז אבער פאראן דער ענין אויכעט וואס סהערט זיך דער ענין דער ענין השמחה דער ענין אהבה פון דעם טאטן צו א קינד על דרך זה ברענגט זיך אויכעט אין שער הכוונות. פון כתבי האריזל ברענגט זיך א מוראדיגער ענין בנוגע צו תשעה באב בפרט. און דער ענין פון תשעה באב בפרט זאגט ער א מוראדיגע זאך, אז בשעת איז געווען דער חורבן בית המקדש, בכלל מיר געפינען דאך אין מנהג ישראל, און אזוי ברענגט זיך דארטן אין שער הכוונות ברענגט זיך פון שם האריזל, אז הגם אז תשעה באב איז א זמן פון חורבן און א זמן פון גלות און א זמן פון אבילות, איז אף על פי כן איז מנהג ישראל ערשטנס מען זאגט נישט קיין תחנון ווי סברענגט זיך אין שולחן ערוך קרא עלי מועד אז תשעה באב ווערט אנגערופן בשם מועד און נאכמערער וואס מען געפינט אז תשעה באב ביי מנחה איז דעמאלט זאגט מען נחם און מען זאגט פסוקי נחמה און ביז ווי ספאראן דער מנהג אז תשעה באב נאך חצות כמה וכמה עניינים פון אבילות איז מען מפסיק און ווי סברענגט זיך אין כתבי האריזל ברענגט ער אז דאס איז מיט דעם טעם מצד דעם טעם וואס דעמאלט איז נולד משיחן של ישראל, דאס נעמט זיך פון ירושלמי, מדרש איכה, עה אז אין תשעה באב איז דעמאלט איז געווען אין באותו היום איז געווען נולד משיחן של ישראל מיט די גאנצע סיפור הדברים ווי ס'ווערט געבראכט אין מדרש, עה איז שרייבט ער אין שער הכוונות א מוראדיגע זאך. בכללות ברענגט ער דעם ענין אז מצד דעם וואס נולד משיחן של ישראל, דאס הייסט אז דער יום הולדת פון נשמת המשיח איז אין דעם טאג פון תשעה באב, און דערפאר איז דא כמה ענינים בפרט נאך חצות וואס מען פירט זיך אין ענינים פון נחמה און ענינים פון שמחה, ווייל מען איז זיך מתבונן אין דעם ענין אז דעמאלט איז נולד משיחן של ישראל איז דעמאלט די מזלו פון מלך המשיח איז מזלו גובר. אבער ער ברענגט נאך א ענין. ער שרייבט אז בשעת איז געווען דער חורבן בית המקדש. און ס'איז געקומען צו גיין לעת המנחה, און אידן האבן געזען ווי אזוי ס'איז צינדט זיך אן דער בית המקדש רחמנא ליצלן, ס'איז געווען דער מינוט די די רגע פון דעם חורבן בית המקדש, יע וואס ס'איז געקומען צו גיין נכנסו גוים להיכל, און זיי האבן אנגעצונדען פייער און ס'האט אנגעהויבן ברענען אין בית המקדש, איז באותה שעה שמחו שמחה גדולה. ווי קומט צו אזא מין זאך שמחו שמחה גדולה? איז ער מסביר. וויבאלד אז מ'האט געזען אז שפך חמתו על עצים ואבנים, אז דער אייבישטער האט גענומען און ער האט שפך חמתו, אז ער האט ארויסגעלייגט זיין גאנצע כעס וואס ער האט געהאט אויף עצים ואבנים, האט מען געוואוסט אז דאס איז א הצלה פאר כנסת ישראל, אז אידן וועלן בלייבן, דאס איז וואס עס שטייט דער ענין, עס ברענגט זיך אראפ אז מזמור לאסף, אין קאפיטל ע"ט, פארוואס זאגט מען מזמור לאסף, אלוקים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך, נתנו ירושלים לעיים, פרעגט מען, די שאלה די גמרא פרעגט מזמור לאסף, קינה לאסף, וואס איז דא דער מזמור לאסף? יא איז טאקע דא דער ביאור מיט די שערים אז מ'איז אז די שערי הבית המקדש יא איז טבעו בארץ שעריה און לעתיד לבוא וועלן זיי וועלן צוריק ארויס גיין יא האט דער אייבישטער צוגעזאגט אז ס'וועט זיין א גאולה אבער ווי ער טייטשט אין כתבי אריז"ל אז דער מזמור לאסף איז אז שפך חמתו על עצים ואבנים ומצד דעם וואס שפך חמתו על עצים ואבנים איז מצד דעם איז געווען א שמחה גדולה ביותר ביי אידן. איז במילא קומט אויס אז דווקא אין דעם טאג אז מען קוקט אין דעם פנימיות הענין, איז ווערט נתגלה דער גודל אהבתו פונעם אייבערשטן צו אידן און אידן צום אייבערשטן. וואס דאס איז אויכעט דער ענין וואס מען ברענגט אז נאך פאר תשעה באב איז דער ענין פון שבת חזון, וואס דער ענין פון שבת חזון, בפרט אין א קביעות ווען שבת חזון פאלט אויס אין תשעה באב אליין בשנה זו,

איז ממילא דאס א זמן וואס דעמאלט איז אדרבה עס איז וואס איז ניכר, איז ניכר מער נישט דער ענין החיובי, דער ענין אז ס'איז לידתו של משיח און ס'איז דער מזל גובר פון מלך המשיח, און דעמאלט ווערט דער ענין פון שבת חזון אויפן גרעסטן אופן. וואס זאגט חסידות בנוגע שבת חזון? איז דאך ידוע וואס דער רבי הלל פאריטשער, איינער פון די גרויסע חסידים פון דעם צמח צדק, וואס ער ברענגט וואס ער האט געהערט בשם ר' לוי יצחק בארדיטשעווער, פון דעם הייליגן בארדיטשעווער האט ער געהערט פון דעם אז וואס איז דער ענין פון שבת חזון, אז חזון מלשון מחזה, ראי', מען באווייזט אז אין יענעם שבת באווייזט מען יעדן אידן דעם בית המקדש, און ער ברענגט אויף דעם א משל, אז א משל אז ס'איז געווען א טאטע וואס האט געהאט א קינד, און דער טאטע האט ליב געהאט זייער שטארק דעם קינד האט ער אים געקויפט א בגד, און דער קינד האט געווען א ווילדער, אזוי ווי כדרך הקינדער האט זיך געשפילט וכו', און ער איז געקומען אהיים און זיך צוריסען דעם בגד. דער טאטע האב רחום וחנון איז דער טאטע געגאנגען און ער האט גענייט דעם קינד א נייעם בגד. געקומען צו גיין דער נייער בגד, דער קינד האט זיך ווייטער געשפילט און ווייטער געמזיקט זיך, און דער בגד איז געבליבן ווייטער א צוריסענער. בשעת ס'איז געקומען די צווייטע מאל האט דער טאטע גענומען און גענייט א דריטן בגד, אבער דעם דריטן בגד האט ער נישט געגעבן צום קינד. ער האט איהם עס געוויזן מרחוק. ומזמן לזמן, דער טאטע באווייזט דעם בגד צו דעם קינד, און ער זאגט איהם, אז בשעת דו וועסט משנה זיין הנהגתך, און דיין הנהגה וועט זיין א הנהגה טובה ביז ס'וועט ווערן כמו כמו רגילות בנפשו, אז די הנהגה טובה, אז וועסט משנה זיין די טבע נפשו ביז ס'וועט ווערן ביי איהם ענין של רגילות, איז דעמאלט וועט ער איהם געבן דעם בגד אז ס'וועט ווערן זיינער א בגד. על דרך זה זאגט דער הייליגער בארדיטשובער אז בשעת ס'קומט צו גיין אין שבת חזון איז חזון מלשון תחזה אז מ'באווייזט יעדן אידן דעם בית המקדש מרחוק און דאס ווערט נרגש אין די נשמה פון יעדן אידן יא שיינט אריין דער דער ענין פון דעם בית המקדש וואס דאס איז מעורר א אידן אז ער זאל משנה זיין און מתקן זיין דרכיו ביז ער זאל ווערן כמו טבע בנפשו און דורך דעם וועט מען זוכה זיין צו דעם התגלות פון דעם בית המקדש השלישי במהרה בימינו בשעת מיר וועלן זוכה זיין. אזוי ברענגט דער הייליגער בארדיטשובער. וואס דא קומט ארויס א מורא'דיגע זאך בנוגע שבת חזון. מען שטייט שבת חזון, שבת פאר תשעה באב, און אין דעם שבת וואס מען ליינט די הפטרה פון חזון ישעיהו, א מורא'דיגע הפטרה, א שארפע הפטרה, א הפטרה וואס רעדט זיך זייער שווערע מוסר, און אין דווקא אין דעם שבת זאגט מען אז מען באווייזט יעדן אידן דעם בית המקדש השלישי, און מען רופט ארויס ביי אידן די צמאון און די תשוקה ער זאל וועלן דעם בית המקדש השלישי, ביז אז דאס זאל פועל זיין, אז זאל משנה זיין דרכיו, משנה זיין הנהגתו, זאל ווערן טבע בנפשו. אויף דעם אויף דעם אויף דעם תורה, אויף דעם ענין וואס דער בארדיטשובער האט מגלה געווען בנוגע די שבת חזון, האבן מיר זוכה געווען הערן פון רבי'ן ריבוי שיחות און ביאורים, כמה וכמה שנים וואס די רבי האט מסביר געווען כמה עניינים און דיוקים מורא'דיגע הוראות וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם משל און דעם נמשל און וואס דאס מיינט צו אונז. איך וועל איבער חזר'ן מער נישט ווי איין ווארט וואס דאס איז זייער נוגע וואס איז זייער א רייכע ווארט וואס דא ווערט א שאלה וואס לכאורה א מאדנע זאך. דער משל וואס דער בארדיטשעווער האט געברענגט איז א משל פון א בגד. א טאטע וואס האט גענייט א בגד. לכאורה, דער משל דארף דאך זיין בדומה צו דעם נמשל. אין דעם נמשל רעדט מען וועגן א בית. בית ראשון, בית שני, בית שלישי. דער ענין פון א שטוב. און פון וואס רעדט דער משל? פון א בגד. לכאורה א בגד איז א באזונדערער ענין אינגאנצן. לכאורה האט מען געקענט ברענגען די זעלבע משל אויכעט פון א בית, אפשר נישט אזוי מצוי אבער אין ענין קען מען דאך ברענגען א משל פון א בית אויכעט. א טאטע וואס האט געקויפט א שטוב אדער געבויעט א צימער פאר זיין קינד, און האט אים געגעבן א אייגענעם צימער, און די קינד האט חרוב געמאכט דעם צימער, באשמוצט, דארט האט מען געקענט באנייען דעם צימער נאכאמאל מען קען רעדן אלץ וועגן א שטוב, און דעמאלט שטימט עס דער משל מיטן נמשל ווען מען רעדט וועגן בית המקדש ברענגט מען א משל פון א בית. פון דעסטוועגן ניין דער הייליגער בארדיטשובער האט דווקא אויסגעקליבן א משל פון א בגד, און מען רעדט דאך וועגן דברי צדיקים איז דאך יעדער זאך מדוייק. האט דער רבי געזאגט א מורא'דיגע ביאור און הסברה אין דעם ענין. דער חילוק צווישן א בית און א בגד. בפשטות און בגשמיות, אז א בית איז א כללית'דיגער ענין. ביידע, סיי א בית און סיי א בגד, זענען ביידע זענען זאכן וואס נעמען ארום דעם מענטשן, וואס ס'רופט זיך אן אין לשון החסידות מקיף. דאס איז א זאך וואס בארינגלט דעם מענטשן פון דרויסן. א בית איז א זאך פון דרויסן, א בגד איז אויכעט. דער חילוק איז אבער, אז א בית איז נישט לפי מדידת מציאות האדם. קען זיין א קליין מענטשעלע אין א גרויסע שטוב, קען זיין אסאך קינדער אין א קליינע שטוב, דאס הייסט די גרויס פון די שטוב האט נישט צו טון מיט די מציאות, מיט די ציור, מיט די מדידות פון די מענטשן. בכללות א שטוב איז א גרויסער מקיף וואס נעמט ארום דעם גאנצן מענטשן. בשעת מען רעדט אבער וועגן א בגד, איז א בגד איז איז מדוד לפי ערך המדידה פונעם מענטשן. יא, א קליינער מענטש האט א קליינעם בגד, א גרויסער מענטש האט א גרויסען בגד, ס'איז דא בגדים וואס זענען יא פאר די הענט, פאר די פיס, פאר דעם גוף, און יעדער חלק פון דעם גוף האט זיך זיין בגד וואס איז מתאים לפי ערך די מדידות און דעם אופן ווי אזוי דער דער חלק אין גוף איז געמאכט. איז דאס הייסט אז דער ענין הבגד איז אז דאס איז צוגעפאסט לפי די פרטים פון די איברי גוף האדם. וואס איז דער ענין אין עבודה רוחנית? אין עבודה רוחנית, דער ענין פון בית באווייזט אויף דעם ענין פון עבודת השם אין אן אופן פון אמונה. אזוי ווי א בית וואס איז מקיף דעם גאנצן מענטשן, על דרך זה אין עבודת השם איז דא עבודה בדרך מקיף, דאס הייסט דער ענין פון אמונת השם, דער מענטש איז גלייבט אינעם אייבערשטן, אדער קבלת עול מלכות שמים, די כללות'דיגע מסירה ונתינה וואס א איד גיבט זיך איבער צום אייבערשטן. דער ענין פון בגד אבער באווייזט אז יעדער פרט, יעדער חלק, יעדער פרט, עבודה פרטית דווקא. א מענטש איז דאך צוזאמענגעשטעלט פון פרטים. ס'איז פאראן דער שכל וואס געפינט זיך אין מח, ס'איז פאראן דער רגש הלב, ס'איז פאראן דער כח הראייה בעיניים, כח השמיעה באוזניים, כח הדיבור בפה. און וואס איז וואס דער הייליגער בארדיטשובער וויל זאגן? מען רעדט דאך דא וועגן משנה זיין הנהגת האדם כדי שתהיה טבע בנפשו. אלס א הכנה צו דעם בית המקדש השלישי איז נישט גענוג אז בשעת א מענטש טוט נאר די עבודה באופן כללי, אמונת השם, ער גיט זיך אוועק באופן כללי, דער ענין פון קבלת עול, דאס איז בית. ס'דארף זיין אין אן אופן פון בגד. וויבאלד אז מ'וויל דאך אז די עבודה זאל ווערן כמו טבע בנפשו, זאל דורכנעמען, אז זאל ווערן טבע בנפשו, דארף זיין אז יעדע פרט פון מיינע תכונות הנפש, יעדע חלק פון מיינע איברים, פון מיינע כוחות, דארף ווערן דורכגענומען דורך און דורך מיט עבודת השם. אז כל ענין השכל איז פארשטיין געטליכקייט און לערנען וועגן דעם אייבערשטן, און כל ענין הלב איז כדי איך זאל האבן א רגש פון אהבת השם און יראת השם, און כל ענין העיניים איז צו זען ענינים פון געטליכקייט, שאו מרום עיניכם, און כל ענין האזניים איז צו הערן זיך צו דברי תורה וכיוצא בזה, אז יעדע פרט פון יעדע אבר ווערט דורכגענומען דורך און דורך מיט אלוקות, דאס איז די הכנה כדי צו קענען באקומען דעם בית המקדש השלישי, פארוואס? ווייל בשעת מען רעדט אין דעם גילוי פון ימות המשיח, זעט מען אויכעט דער זעלבער ענין. ווען ס'רעדט זיך אין חסידות אז לעתיד לבוא די גילוי פון די שכינה, די גילוי פון געטליכקייט אין וועלט וועט זיין נישט נאר א גילוי כללי, וואס וועט לייכטן געטליכקייט באופן כללי, נאר ס'וועט זיין באופן אז יעדע פרט פון וועלט און יעדע חלק פון וועלט וועט זיין דורכגעווייקט דורך און דורך מיט געטליכקייט, ס'וועט נישט זיין קיין פרט אין וועלט וואס זאל שטערן געטליכקייט באופן פרטי, און ווי דער פסוק זאגט ונגלה כבוד הוויה וראו כל בשר כי פי הוויה דיבר, אז דער בשר הגשמי וועט ווערן זיין טבע, זיין ציור, זיין מהות וועט זיין דורכגענומען מיט געטליכקייט, און וויבאלד אז דאס איז דער עיקר חידוש פון לעתיד לבוא, דערפאר איז אויכעט די הכנה דארף זיין אז ס'דארף זיין עבודה פרטית דווקא, אז אין יעדע פרט און פרט פון מיינע איברים דארף ווערן דורכגעדרונגען מיט אלוקות, און דערפאר האט ער עס מרמז געווען דווקא אין די משל הבגד, צו ארויסברענגען אז די עבודת השם דארף זיין באופן דווקא אז זאל דורכנעמען יעדע פרט פון מיינע כוחות, זאל זיין דורכגעווייקט מיט געטליכקייט, און דאס איז דער ותחזינה. דאס איז דער ענין פון חזון, אז שבת חזון איז מראים לכל אחד בית המקדש מרחוק, מען באווייזט יעדער אידן דעם בית המקדש, אבער אין וועלעכער אופן באווייזט מען דעם בית המקדש, בדוגמת בגד, דאס הייסט אין אן אופן פרטי, אין א ציור פרטי, אז א מענטש דארף זיך, דארף, דארף דערהערן דעם ענין פון בית המקדש, און דער ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז אין יעדער פרט, און אין יעדער חלק, און אין יעדער איבר, און יעדע כח מיינער געפינען ווי אזוי ווי אזוי ווי אזוי פארבינדט מען דאס מיט געטליכקייט, אז כל שכל וכל המידות וכל העיניים, די גאנצע מציאות פון יעדע פרט פון מיין אבר, זאל זיין דורכגעווייקט און דורכגענומען מיט עבודת השם מיט גילוי אלוקות. און דעמאלט ווערט מען טאקע א כלי מתאים, אז זאל זיין טאקע דער פון חזון ותחזינה עינינו ווי דער צמח צדק שרייבט, אז זאל זיין טאקע דער ענין פון ראיית אלוקות אז מען זאל זוכה זיין זען דעם בית המקדש השלישי.

וואס דער הייליגער בארדיטשובער טייטשט אז מען לערנט די מגילת איכה, איז דא ווען מען ליינט די מגילת איכה קען מען ליינען מגילת איכה בהשקפה ראשונה, איז דאס טאקע זעט מען אין דעם עניינים פון יא מוראדיגע עניינים פון קינות, עניינים פון צער, עניינים פון גלות, ווי אזוי ס'רעדט זיך אין די מגילה. בשעת אבער מען ליינט די מגילה על פי פנימיות התורה, איז זעט מען כמה עניינים אין די מגילה וואס פונקט פארקערט וואס דארטן ברענגט זיך ארויס ווי יעדער פסוק אין די מגילה, על דרך ווי דער צמח צדק שרייבט יא אז די, ער ברענגט פון די גמרא די פנימיות פון די קללות זענען גאר ברכות, וואס מען געפינט אין די קללות אין תורה אז ס'איז ברכות סתומות, אז אמאל דווקא עניינים וואס זענען עניינים נעלים קומען אראפ באופן לבוש, אין א לבוש הפכי. על דרך זה, ווי מען געפינט אין די גמרא דער סיפור פון רבי אלעזר ברבי שמעון, אז וואס האט זיי געזאגט אז רבי שמעון בר יוחאי האט מסביר געווען זיין זון רבי אלעזר אז די אלע זאכן וואס זיי האבן אים געזאגט, ס'איז געווען די תנאים וואס האבן געזאגט זאכן וואס האבן אויסגעקוקט ווי קללות, איז אדרבה האט ער מסביר געווען דאס איז אלץ ברכות וואס איז מלובש אין לבושים, וויבאלד ס'איז ברכות נעילות און סתומות קומט עס אראפ אין אזא מין לבוש. און על דרך זה די גאנצע מגילת איכה וואס מען געפינט אין מאמרים פון צמח צדק ביאורים וואס ער טייטשט אויס פסוקי המגילה פון מגילת איכה ווי דאס איז גאר למעליותא אנהייבנדיג פון דעם ערשטן פסוק איכה ישבה בדד וואס איז מרמז אויף דעם ענין פון בדד בטח בדד עין יעקב דער ענין פון ולבדד עם לבדד ישכון אז דאס גייט אויף דעם גילוי פון לעתיד לבוא וואס דעמאלט עם ישראל וויל זיין בטח בדד אויפן גרעסטן אופן פון בדד למעליותא, און על דרך זה אינעם לעצטן פסוק איז פאראן א מוראדיגע טייטש פון דעם הייליגן בארדיטשעווער וואס מען ענדיגט די מגילה איכה ענדיגט זיך מיט די ווערטער כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד דערנאך שטייט השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם דער אמת'ן שטייט פארקערט די לעצטע פסוק אין די מגילה איז גייט עס הייבט זיך אן, פריערט שטייט השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, און דערנאך שטייט כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד. נאר בכדי נישט מסיים זיין מיט א דבר בלתי רצוי חזר'ט מען איבער דעם השיבנו. פרעגט דער בארדיטשובער וואס איז דארטן דער קשר הענינים פון די צוויי פסוקים?

דערנאך פלוצלינג קומט די סיום, ענדיגט זיך גאר מיט א שלעכ מיט א פסוק, א ביטערע פסוק, כי מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד, וואס וואס וואס איז דא די סיום? זאגט ער א מוראדיגע ווארט, ער זאגט אז דא קומט צו גיין א מוראדיגע ביאור וואס כנסת ישראל טענה'ט זיך מיט דעם אייבערשטן. די גמרא זאגט דאך אין גיטין אז ס'איז דא בשעת ס'איז דא א גירושין, א מאן איז מגרש זיין פרוי, קען זיין צוליב צוויי טעמים. ס'איז דא וואס א מאן איז מגרש זיין פרוי ווייל מצא בה ערוות דבר, יא, געטראפן אין איר עבירה א חטא א ערוות דבר, דערפאר איז ער מגרש, אדער ס'איז דא וואס א מאן איז מגרש זיין פרוי מצד וואס וואס וואס וואס זי איז מאוס ביי אים. דאס הייסט נישט מצד א ענין פון ערוות דבר נאר סתם מאס בה איז דארט אין גמרא דא כמה שיטות יא רבי עקיבא בית שמאי בית הלל וכו' אבער בכללות דאס איז צוויי אופנים וואס איז דא דער ענין הגירושין איז במילא וואס איז די חילוק נפקא מינה אין הלכה איז אז אויב מען האט מגרש געווען א פרוי א ווייב צוליב דעם ענין פון מצא בה ערוות דבר איז דעמאלט טאר ער נישט חתונה האבן מיט איר נאכאמאל ער האט איר מגרש געווען צוליב ערוות דבר, דארף ער נישט נעמען צוריק א ערוה לביתו. אבער אויב ער האט איר מגרש געווען מער נישט ווייל ער ווייל ער האט מואס געווען אין איר, איז דעמאלטס מעג ער נאכאמאל חתונה האבן, אדרבה עס איז א ענין פון מחזיר גרושתו איז א גרעסער ענין. במילא זאגט דער בארדיטשובער דאס איז וואס אידן זאגן צום אייבערשטן, מען בעט זיך ביים אייבערשטן, די גאנצע מגילת איכה, ער רעדט דאך איז מדמה דעם ענין פון אידן מיטן אייבערשטן צו א ענין פון א אישה גרושה וואס וואס בעלה הלך אין מדינת הים וכו' וכו' איז במילא זאגן אידן צום אייבערשטן השיבנו ה' אליך ונשובה מען בעט ביי דעם אייבערשטן ער זאל אונז נאכאמאל צוריקקערן צו זיך חדש ימינו כקדם נאכאמאל זאל ווערן אויס גירושין זאל דער אייבערשטער נאכאמאל חתונה האבן מיט אידן און צוריק נעמען כנסת ישראל. איי, ווי אזוי מעג מען נאכאמאל, זאגסטו עס איז מצא בה ערוות דבר, אידן האבן געזינדיגט, זאגט מען ניין, כי אם מאוס מאסתנו, ס'האט גארנישט צו טון מיט ערוות דבר, ס'איז מער נישט וואס מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד, איז גלאט א ענין פון קצפת עלינו, ס'איז מאוס מאסתנו, און אויב ס'איז מאוס מאסתנו, איז דעמאלט מעג מען נאך חתונה האבן נאכאמאל. אדרבה מחזיר גרושתו, איז במילא בעט מען זיך ביים אייבערשטן השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם אז דער אייבערשטער זאל נאכאמאל צוריק צוריק נעמען און נאכאמאל מגלה זיין צו אונז דעם פנימיות אהבתו זאלן מיר דאס זען בגלוי און ער זאל אונז ארויסנעמען פון גלות און ברענגען צו די גאולה שלימה. און אויף דעם זאגן חזל כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, טייטש דער הייליגער בארדיטשובער כל ה. כל המתאבל על ירושלים איז זוכה ורואה בש, דאס מיינט נישט לעתיד לבוא, בפשטות טייטש מען משיח וועט קומען וועט ער זוכה זיין זען, זאגט ער ניין. יעצט בהווה, א מענטש וואס איז איצטער מתאבל על ירושלים דאס הייסט אז א איד וואס געפינט זיך אין א מעמד ומצב פון קדושה, און אז ער געפינט זיך אין זמן פון תשעה באב און ער בעט זיך און ער איז מעורר און ער איז מתפלל על הגאולה, מתאבל על ירושלים איז זוכה ורואה איצטער בהווה איז זוכה עפענען די אויגן און זוכה זיין שיין זען פון איצטער טועם זיין דעם טעם הגאולה נאך אפילו אין זמן הגלות זאל דער רבי טאקע זוכה זיין אז מען זאל טאקע עפענען די אויגן יב מען זאל זוכה זיין זען דעם פנימיות האהבה ווי ס'איז ממילא בגלוי און מען זאל זוכה זיין זען אין דעם זמן וואס מען געפינט זיך אין זמן פון תשעה באב וואס מיר האבן גערעדט פון אז טאקע א זמן וואס נולד מושיעם של ישראל, זאל מען טאקע זוכה זיין זען אין דעם מנחם אב, אז דער אייבישטער זאל אונז מנחם זיין, אז דער אב אבינו שבשמים זאל מנחם זיין יעדער אידן, אדער ווי די טייטש פארקערט ווי חסידות טייטשט מנחם אב איז פארקערט ווי אידן זענען מנחם דעם אייבערשטן, ווארום דער אייבישטער איז דאך אויכעט בגלות, שכינתא בגלותא בשעת אידן בגלותא. און דורך דעם מנחם אב זאל מען טאקע זען בגלוי זוכה זיין צו די עליה וואס קומט נאך די ירידה, אז מען זאל זוכה זיין טאקע צו השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, און פון חזון תחזינה עינינו, און די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.